בעז ה השם יתברך מסכת יבמות דף ל ח, מ'הייבט אן דף ל ח עמוד א' ביי די משנה, איז אזוי, די קומענדיגע משנה גייט דן זיין לגבי שומרת יבם, שומרת יבם, דאס טייטש ראובן האט חתונה געהאט מיט רחל און געשטארבן אן קינדער, און שמעון דארף יעצט מייבם זיין אדער געבן חליצה פאר דאס רחל, אבער ער האט עס נאכנישט געטון, איז זי א שומרת יבם זי ווארט מ'זאל איר מייבם זיין, אבער אזוי ווי מ'האט געזען ס'איז דאך דא א קשר צווישן שמעון מיט רחל, ווילאנג ער איז איר נישט מייבם איז דאך דא א זיקה דא, און די שאלה איז וואס העלפט די זיקה לגבי כל מיני נכסים, איז אזוי די נכסים וואס מ'גייט דא בעיקר דן זיין די משנה איז כתובה געלט און נכסי מלוג, אביסל רעדט מען אויך פון נכסי צאן ברזל, אבער בעיקר פון די צוויי זאכן, און וואס זענען די נכסים איז אזוי כתובה איז פשוט יעדער וואס האט חתונה מיט א פרוי איז זיך מתחייב איר צו געבן כתובה געלט טאמער ער שטארבט אדער טאמער מ'גט זיך. און די פרוי האט א שעבוד אין די מאנ'ס נכסים פון די כתובה געלט, אז זי קען גובה זיין, זי קען מאנען און פאדערן די געלט פון די נכסים פון די מאן, דאס איז כתובה. שפעטער איז דא נכסי צאן ברזל, נכסי צאן ברזל מיינט א פרוי וואס האט נכסים, און זי וויל זיך פארזיכערן אז די נכסים עט נישט ביליגער ווערן, ס'עט נישט אראפגיין אין פרייז, ס'קען זיין אז עט ארויפגיין אבער זי וויל זיך נישט, זי וויל זיך נישט אריינלייגן אין דעם, זי וויל נישט זאל אראפגיין, און ממילא נעמט זי די נכסים, לאמיר זאגן ס'איז ווערט טויזנט דאלער, מ'שרייבט עס אויך אריין אין די כתובה, דער מאן איז זיך מתחייב אז טאמער מ'גט זיך אדער טאמער ער שטארבט, געט ער איר צוריק פונקט טויזנט דאלער, און ממילא אפילו אז די חפץ צו די נכס איז ווייניגער ווערט געווארן, איז זי געבליבן מיט די טויזנט דאלער, טאמער ס'איז מער ווערט געווארן, קריגט עס דער מאן, דער מאן האט פארדינט, אבער טאמער ס'איז ווייניגער ווערט געווארן, האט זי געהאט די טויזנט דאלער און זי געבליבן מיט די טויזנט דאלער, זי האט גארנישט דערלייגט, דאס איז נכסי צאן ברזל, שפעטער איז דא נכסי מלוג, נכסי מלוג, דאס איז נכסים וואס מען שרייבט נישט אריין אין כתובה, דאס איז נכסים וואס די פרוי האט געהאט פון פאר די חתונה, אדער אפילו וואס די פרוי קריגט נאך די חתונה, ס'טייטש לאמיר זאגן איר טאטע שטארבט און זי ירש'נט איר טאטע, איז דאך די געלט איר'ס, ס'איז נישט די מאנ'ס, דאס ווערט גערופן נכסי מלוג, איז די דין פון דעם אזוי, ס'באלאנגט פארן פרוי, די גוף, הקרקע, באלאנגט צום פרוי, אבער די פירות גייט צום מאן, דאס איז פארשטייט זיך כל עוד זיי לעבן צוזאמען, טאמער מען גט זיך, אדער טאמער די מאן שטארבט, קריגט צוריק די פרוי איר פירות, און די גוף איז אלעמאל געווען איר'ס, איז אזוי. זאגט יעצט די משנה, שומרת יבם שנפלו לה נכסים, א שומרת יבם די רחל וואס ווארט אז שמעון זאל איר מייבם זיין, אבער דערווייל איז איר טאטע געשטארבן, און זי האט געקריגן דא נכסים פון טאטע זי האט גע'ירש'נט איר טאטע, וואס טייטש דאס איז נכסי מלוג, מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים, איז סיי בית שמאי סיי בית הלל מודה אז זי קען טון מיט די נכסים וואס זי וויל, זי קען עס פארקויפן, זי קען טון מיט דעם וואס זי וויל, ס'גייט נישט פארן מאן, וואס איז פשט פון דעם? פשט פון דעם אזוי, בעצם טאמער א פרוי וואוינט מיט א מאן, זי איז חתונה געהאט, און זי קריגט נכסים, ס'טייטש איר טאטע שטארבט זי ירש'נט איר טאטע, האבן מיר דאך געזען, די מאן קריגט די פירות, און ממילא אז די מאן קריגט די פירות קען די פרוי עס נישט פארקויפן, זי איז נישט קיין בעלבאס דא, די מאן קען זאגן, איך וויל זאלסט בלייבן מיט די נכסים, ביז ווילאנג איינער שטארבט אדער מ'גט זיך. דאס איז טאמער מ'איז חתונה געהאט. וואס טוט זיך מיט אן ארוסה, נישט א נשואה? ס'איז געווען אן אירוסין א קידושין אבער מ'האט נאך נישט חתונה געהאט, איז די דין איז, טאמער די פרוי האט נכסי מלוג, איז דא א מחלוקת בית שמאי ובית הלל לכתחילה, ס'טייטש אזוי, בדיעבד איז קריגט נישט די מאן די פירות און ממילא די מאן קען איר נישט צוריק האלטן פון עס צו פארקויפן, זי קען עס בדיעבד פארקויפן, לכתחילה אבער זאגן די בית הלל זי זאל עס אויך נישט פארקויפן אלץ ארוסה, לכתחילה, איז דא זאגט די משנה אז די שומרת יבם איז די בית הלל אויך מודה אז זי מעג עס לכתחילה אויך פארקויפן. ס'איז אינגאנצן אירס, שמעון קען איר נישט מעכב זיין פון טון מיט דעם וואס זי וויל. דאס איז די ערשטע חלק פון די משנה. זאגט יעצט די משנה ווייטער, מתה, וואס איז טאמער רחל איז געשטארבן, איז מה יעשה בכתובתה, וואס טוט מען מיט די כתובה געלט, מ'איז דאך איר געווען שולדיג כתובה געלט, וואס טוט זיך מיט די געלט? און די זעלבע זאך פרעגט די משנה ובנכסים הנכנסים ויוצאין עמה, וואס טוט זיך מיט די נכסי מלוג? וואס טייטש וואס טוט זיך מיט דעם? איז אזוי, דא איז דא צוויי מענטשן, צוויי פארטייען בעצם, וואס ביידע שרייען, אז די כתובה געלט און די נכסי מלוג געלט איז אונזערע. ס'איז דא שמעון, שמעון זאגט אז היות וואס איז געווען א זיקה צווישן מיר מיט רחל, איז בין איך איר מאן, איז איך ירש'ן איר, איך קריג איר נכסי מלוג, איך האלט די כתובה געלט. דאס איז שמעון. פון די צווייטע זייט איז דא איר משפחה, וואס איר משפחה שרייט, וואס עפעס? דו האסט נישט חתונה געהאט מיט איר, דו האסט נישט מייבם געווען, זי איז אזוי ווי א מיידל וואס איז געשטארבן עלנד אליין, און ממילא קריג מיר אונז צוריק איר נכסי מלוג, און אונז קריגן מיר איר כתובה געלט, איז דא דא א מחלוקת צווישן די צוויי פארטייען, איז אזוי בית שמאי אומרים, בית שמאי זאגן, יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב, מ'וועט זען די גמרא אז בית שמאי רעדט נישט דא פון די כתובה געלט, כתובה געלט איז גאנץ קלאר אז שמעון קען האלטן, מ'רעדט דא פון די נכסי מלוג, זאגן די בית שמאי אז די צוויי פארטייען דא צעטיילן זיך. ס'טייטש שמעון קריגט האלב פון די נכסי מלוג, און איר משפחה קריגט די צווייטע האלב, ובית הלל אומרים, בית הלל זאגן, נכסים בחזקתן, פשטות רוב ראשונים זאגן דאס מיינט די נכסי צאן ברזל, ס'טייטש קודם רעדט בית הלל פון די נכסי צאן ברזל, וואס בית שמאי קריגט זיך נישט אויף דעם, אז די נכסי צאן ברזל איז בחזקתן, אויך א שאלה וואס מיינט בחזקתן, פשטות מיינט עס אז דאס בלייבט ביי שמעון, כתובתה, זאגט די בית הלל, וואס אויף דעם קריגן זיך אויך נישט די בית שמאי, בחזקת יורשי הבעל, בלייבט ביי שמעון, שמעון ווערט גערופן די יורשי הבעל, ער ירשנ'ט דאך ראובן, איז די כתובה געלט בלייבט ביי שמעון, וואס איז אבער מיט די נכסי מלוג, נכסים הנכנסים ויוצאין עמה, בחזקת יורשי האב, דאס, זאגן די בית הלל, דאס בלייבט אינגאנצן ביי איר משפחה, שמעון קריגט נישט קיין שום חלק נישט, פון די נכסי מלוג, קומט אויס למעשה אז אונז האמיר דא א מחלוקת בית שמאי בית הלל, וואס טוט זיך דא מיט די נכסי מלוג טאמער רחל שטארבט, לויט די בית שמאי צוטיילט מען זיך שמעון קריגט האלב איר משפחה קריגט האלב, לויט די בית הלל גייט די גאנצע פאר איר משפחה, מ'עט זעהן אין די גמרא די הסבר פון זייער מחלוקת א פאר הסברים אין וואס קריגן זיי זיך דא, על כל פנים זאגט די משנה ווייטער כנסה, וואס איז טאמער זי איז נישט קיין שומרת יבם, נאר שמעון האט איר מייבם געווען דאס רחל, איז הרי היא כאשתו לכל דבר, איז זי אינגאנצן ווי זיין פרוי, מ'עט זען אין גמרא וואס קומט דאס מוסיף זיין, ובלבד שתהא כתובה על נכסי בעלה הראשון, ס'טייטש דא זאגט די משנה אז די כתובה געלט וואס נארמאל קריגט דאך א פרוי כתובה געלט, איז דא נישט שמעון דארף איר צאלן די כתובה געלט, ס'טייטש זי האט נישט קיין שעבוד דא אין שמעון'ס נכסים, נאר די שעבוד וואס זי האט איז נאך אין ראובן'ס נכסים, טאקע שמעון האט גע'ירש'נט די ברודער ראובן, ער קריגט ראובן'ס גאנצע נכסים, אבער זי קען נישט פאדערן פון שמעון'ס נכסים כתובה געלט, זי דארף גיין צו ראובן'ס נכסים, די שעבוד איז נאך פון ראובן. זאגט די הייליגע גמרא, מאי שנא רישא דלא פליגי, און מאי שנא סיפא דפליגי. ס'טייטש לכאורה איז דא א גרויסע סתירה אין די משנה בשיטת בית שמאי. וואס איז די סתירה? איז אזוי, אין די רישא פון די משנה האמיר געזען אז בית שמאי זאגט אז טאמער די פרוי האט געקריגן נכסי מלוג, אין פשטות רעדט זיך דא אז זי האט געקריגן די נכסי מלוג נאכדעם וואס ראובן איז געשטארבן סטייטש האט געירשנט איר טאטע איז געשטארבן נאך ראובן איז געשטארבן האמיר געזען אין די משנה אז סיי בית שמאי סיי בית הלל יעדער איז מודה די פרוי קען טוהן מיט דעם וואס זי וויל זי דארף נישט פרעגן פון שמעון גארנישט זי קען עס פארקויפן וואס זי טוט איז גוט איז משמע לכאורה אז די נכסי מלוג איז אינגאנצן אירס שמעון האט נישט קיין שום דעה דא ווייטער וואס שטייט אין די סיפא אין די סיפא זאגן די בית שמאי אז טאמער זי שטארבט צוטיילט מען זיך, שמעון קריגט א חלק און איר משפחה קריגט א חלק, און לכאורה פארוואס? לכאורה בית הלל גערעכט, טאמער דו זאגסט אין די רישא אז דאס געלט איז אינגאנצן איר'ס, איז ווען זי שטארבט קריגט עס איר משפחה, ווי קומט שמעון אריין דא? ס'איז א קשיא אויף די בית שמאי. אמר עולא, ענטפערט עולא א תירוץ אזוי, רישא דנפלה כשהיא ארוסה, וסיפא דנפלה כשהיא נשואה, וקסבר עולא, זיקת ארוסה עושה ספק ארוסה, זיקת נשואה עושה ספק נשואה. זאגט עולא אזוי, א זיקה וואס א שומרת יבם האט, מיט די יבם, ווענדט זיך אלעס אין וואסערע חתונה זי האט געהאט, ס'טייטש אזוי, טאמער ראובן האט נאר מקדש געווען רחל, און שפעטער געשטארבן אן קינדער, ס'איז נאר געווען א ארוסה, נישט געווען קיין נשואה, דעמאלטס ווען ראובן שטארבט איז דא אן ארוסה'דיגע זיקה צווישן שמעון מיט רחל, טאמער אבער ראובן האט ממש חתונה געהאט מיט רחל און נאכדעם שטארבט ער, איז דא א נשואה'דיגע זיקה

ס'איז א דרגה ווייניגער, זי איז א ספק ארוסה מיט שמעון, די זעלבע זאך ביי נישואין, טאמער איז זי געווען א נשואה פון ראובן, און ראובן איז געשטארבן אן קינדער, איז נישט פשט זי איז יעצט א ודאי נשואה מיט שמעון, מען קוקט איר אן ווי שמעון'ס פרוי, ניין, מען קוקט עס אן ווי א ספק נישואין, און ממילא מיט די יסוד, זאגט עולא, קען מען פארשטיין די סתירה פון די רישא און די סיפא, פארוואס? זאגט עולא, ווייל די רישא רעדט זיך ביי אן אופן וואס איז נאר געווען אן אירוסין, און די סיפא רעדט זיך ביי אן אופן וואס איז געווען א נישואין, און ממילא איז אזוי, אין די רישא, וואס איז נאר געווען אן אירוסין, איז ביי אירוסין האט מען דאך געזען א מחלוקת בית שמאי בית הלל, צו א פרוי וואס איז אן ארוסה מעג פארקויפן נכסי מלוג צו נישט, אבער אזוי ווי מ'האט געשמועסט איז נאר א לכתחילה'דיגע מחלוקת, בדיעבד, וואס זי האט פארקויפט, האט זי פארקויפט, אפילו בית הלל איז מודה אז בדיעבד איז די מכירה א מכירה, און ממילא דא וואס ראובן איז געשטארבן אן קינדער, און ממילא איז שמעון נאר א ספק ארוסה מיט רחל, ס'איז אפילו נישט קיין וודאי, איז דא איז בית הלל אויכעט מודה, יעדער איז מודה, אז זי קען פארקויפן, זי קען טון מיט דעם וואס זי וויל, און טאקע דאס איז די רישא פון די משנה, מה שאין כן די סיפא פון די משנה רעדט זיך אז ס'איז געווען א נישואין, ראובן און רחל האבן ממש חתונה געהאט, און יעצט איז ראובן געשטארבן אן קינדער, קומט אויס אז שמעון מיט רחל איז דא דא א ספק נישואין, איז דא איז אזוי, העט ווען געווען דא א וודאי נישואין, ס'טייטש העט איך ווען אנגעקוקט שמעון מיט רחל ממש כאילו זיי האבן חתונה געהאט, איז גאנץ קלאר אז רחל קען נישט פארקויפן די נכסי מלוג, אזוי ווי ווען ראובן האט געלעבט האט זי נישט געטארט, יעצט אז שמעון איז דא, טאר זי אויך נישט, אבער היות עס איז נאר א ספק, און די שאלה איז וואס טוט מען מיט א ספק, דא קומט אריין די מחלוקת בית שמאי ובית הלל, בית שמאי זאגט, ס'איז א ספק, עמער זיך צוטיילן, זי קריגט א חלק, ער קריגט א חלק, און ממילא ביי אן אופן וואס זי שטארבט, איז קריגט שמעון א חלק, און עס קריגט איר משפחה א חלק מען צוטיילט זיך, בית הלל זאגט ניין, ביי אן אופן פון א ספק אזוי ווי דא, היות וואס די געלט איז דאך בחזקת איר משפחה נישט זיין משפחה, פארוואס ווייל אזוי ווי מען האט געשמועסט ווי רשי רעדט דא אויס אז דא רעדט זיך געלט וואס איז אנגעקומען צו די פרוי צו רחל נאך ראובן איז געשטארבן, וואס טייטש איז קיינמאל נישט געווען בחזקת ראובן, ס'איז נייע געלט דא, איר טאטע איז הערשט יעצט געשטארבן, און ממילא די געלט איז בחזקת איר משפחה, איר טאטע געשטארבן ס'איז ביי איר משפחה, איז פארדעם ביי אן אופן פון א ספק, האלטן די בית הלל די גאנצע געלט בלייבט ביי איר משפחה, מען נעמט עס נישט ארויס פון איר משפחה, דאס איז די מחלוקת דא פון די בית שמאי און בית הלל, אבער על כל פנים קיין סתירה איז דא נישט דא, אזוי ענטפערט עולא, און נאך מער, זאגט עולא, פון ווי ווייס איך טאקע אז א זיקת אירוסין מאכט א ספק אירוסין, און א זיקת נישואין מאכט א ספק נישואין, אפשר מאכט עס וודאי, ס'טייטש אפשר איז שמעון פונקט ווי ראובן, נישט ווייניגער, זאגט עולא דאס קען נישט זיין, זיקת ארוסה עושה ספק ארוסה, דאי סלקא דעתך ודאי ארוסה, זאגט ער א ראיה, ווייל טאמער דו'סט וועלן זאגן אז ממש שמעון טרעט ממש אריין אין ראובן'ס שיך, און ס'איז נישט קיין ספק, אויב אזוי, מודים בית הלל שמוכרת ונותנת וקיים, ס'טייטש, וואס איז פשט אין די רישא פון די משנה, שטייט אין די רישא פון די משנה אז א שומרת יבם קען פארקויפן איר נכסים יעדער מודה בית שמאי בית הלל יעדער מודה זי בעלבאס, לכאורה וואס עפעס איז זי בעלבאס? טאמער מ'קוקט איר אן ווי אן ארוסה, האט מען דאך שוין געזען מ'האט שוין געשמועסט והתנן האמיר געלערנט אין א משנה נפלו לה נכסים משנתארסה, בית שמאי אומרים תמכור, בית הלל אומרים לא תמכור, אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה קיים, האב מיר דאך שוין געזען אז בית הלל זאגן אז טאמער זי האט פארקויפט בדיעבד איז גוט, אבער לכתחילה טאר זי נישט פארקויפן, איז אז מען זעט דא אין די רישא פון די משנה אז יעדער מודה אז זי מעג לכתחילה פארקויפן, אלא שמע מינה, זיקת ארוסה עושה ספק ארוסה, נאר פון דא זעהן מיר אז ס'איז א דרגה ווייניגער, ס'טייטש ראובן, ווען ראובן האט געלעבט איז געווען ארוסה, יעצט אז שמעון איז דא און ס'איז א שומרת יבם, איז א ספק ארוסה, א ספק ארוסה, איז בית הלל אויך מודה אז זי מעג לכתחילה פארקויפן, ווייטער זיקת נשואה עושה ספק נשואה, ברענגט ער אויך א ראיה דאי סלקא דעתך ודאי נשואה, ווייל טאמער עסט מען זאגן אז ממש שמעון טרעט אריין אין ראובן'ס שיך, אויב אזוי, זיי מסביר די סיפא בית שמאי אומרים, יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב, בית שמאי זאגן מען צוטיילט זיך די נכסים, איר משפחה זיין משפחה, לכאורה פארוואס, טאמער שמעון איז ממש ראובן'ס שיך, והתנן האמיר דאך געלערנט נפלו לה נכסים משניסת אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה שהבעל מוציא מיד הלקוחות ס'טייטש טאמער ראובן וואלט געלעבט וואלט זי דאך נישט געקענט פארקויפן איר נכסי מלוג און ווען זי וואלט געשטארבן וואלט איר מאן איר אינגאנצן גע'ירש'נט און וואס איז פשט אז דא שטייט אין די סיפא ווען זי שטארבט צוטיילט מען זיך אלא שמע מינה נאר אוודאי זאגט עולא אזוי ווי מ'האט מסביר געווען אז זיקת נשואה עושה ספק נשואה אז מיט שמעון איז נאר א ספק נשואה און די שאלה איז וואס טוט מען ביי א ספק, האט מען געזען בית שמאי האלט מען צוטיילט זיך, און בית הלל האלט אז דאס גאנצע גייט צו איר משפחה פארוואס ווייל ס'איז קיינמאל נישט געווען בחזקת זיין משפחה, אמר ליה רבה, פרעגט אבער רבה אויף עולא, אויב אזוי אויב דאס איז פשט, אדמיפלגי בגופה לאחר מיתה, ליפלגי בחייה ולפירות, ס'טייטש טאמער ביסט גערעכט אז די גאנצע מחלוקת דא אז די חילוק צווישן די רישא און די סיפא איז ביי ארוסה ביי נשואה, אויב אזוי זאגט רבה, פארוואס אין די סיפא הרג'עט מען רחל, לאז רחל לעבן, ס'טייטש די זעלבע מחלוקת וועט זיין ביי א לעבעדיגע רחל, דהיינו לאמיר זאגן רחל לעבט, ראובן איז געשטארבן אן קינדער, ס'איז געווען א נישואין, ראובן איז געשטארבן, און שמעון איז יעצט א ספק נישואין, ס'דא א ספק נישואין צווישן רחל און שמעון, וואס איז יעצט די דין, א לעבעדיגע רחל, איז אויך די זעלבע מחלוקת בית שמאי בית הלל, בית שמאי וועלן האלטן, היות א ספק נישואין, צעטיילט מען זיך מיט די פירות דא, א חלק האלב קריגט שמעון, און האלב קריגט איר משפחה. און בית הלל עלן זאגן ניין, דאס גאנצע גייט צו איר משפחה, איז וואס האט מען געדארפט הארגענען רחל? נאר וואס דען, זאגט רבה, פון די משנה מדויק אז די חילוק צווישן די רישא און די סיפא איז טאקע דאס, אז אין די רישא לעבט זי, און די סיפא איז זי טויט, ווייל אז נישט וואלט מען איר נישט געדארפט הארגענען. אלא אמר רבה, במילא פארענטפערט רבה אנדערש אונזער משנה, זאגט רבה אזוי, אידי ואידי דנפלה כשהיא נשואה, וזיקת נשואה עושה ספק נשואה, ס'טייטש סיי די רישא און סיי די סיפא, רעדן זיך ביי א נשואה, א ספק נשואה ס'טייטש ראובן און רחל זענען געווען נשואה, שמעון און רחל איז א ספק נשואה, איי וואס די חילוק צווישן די רישא און די סיפא? טאקע דאס, צו רחל לעבט צו זי איז טויט, רישא דאיהי קיימא הוה לה איהי וודאי ואינהו ספק, ואין ספק מוציא מידי וודאי, ס'טייטש ווי לאנג רחל לעבט איז דאך רחל א וודאי באלעבאס דא, און שמעון איז נאר א ספק פארוואס? רחל איז וודאי ווייל די גוף איז דאך זעכער איהר'ס, און מילא אז די גוף איז איהר'ס איז זי זעכער דא א מאן דאמר, שמעון איז א ספק. ס'איז א ספק נשואה, ספק צו ער איז א מאן, ספק צו נישט. און מילא די כלל איז ווען איינער איז א ודאי און די צווייטע איז א ספק, איז אין ספק מוציא מידי ודאי, פארדעם טאקע שטייט אין די רישא אז זי קען טון וואס זי וויל, זי קען פארקויפן די נכסים ס'איז אינגאנצן אירס. אבער סיפא, די סיפא דמתה וואס זי איז טויט, הללו באין לירש והללו באין לירש, ויחלוקו. ס'טייטש ווען זי איז טויט האט קיינער נישט קיין חזקה קיינער איז נישט דא א ודאי, זי איז דאך נישט דא. שמעון שרייט איך בין א מאן, איך וויל ירש'נען. איהר משפחה שרייט ביסט נישט קיין מאן, אונז וועמיר ירש'נען. ביידע זענען די זעלבע ספק, און ביי אזא ציור צעטיילט מען זיך, אזוי האלטן די בית שמאי, מה שאין כן בית הלל, בית הלל עלן זאגן ניין, בית הלל עלן זאגן אז היות וואס ווייטער די נכסים זענען דאך קיינמאל נישט געווען בחזקת די מאנ'ס משפחה, ווייל ווען ראובן האט געלעבט די נכסים בכלל נישט דא געווען, ס'איז ערשט אנגעקומען צו רחל נאך ראובן איז געשטארבן, און ממילא איז עס בחזקת איר משפחה, ממילא זאגן די בית הלל ביי אזא אופן, קריגט עס טאקע איר משפחה ווען זי שטארבט, על כל פנים מיט דעם פארענטפערט רבה די סתירה אז די רישא רעדט זיך ביי וודאי און ביי א ספק, און בית שמאי האלטן אין ספק מוציא מידי וודאי, און די סיפא רעדט זיך צוויי ספיקות טייטש איין גרויסע ספק, און ממילא צוטיילט מען זיך. איתיביה אביי, פרעגט אביי צו רבה, אזוי? דיין גאנצע תירוץ איז געבויט אז בית שמאי האלטן אין ספק מוציא מידי וודאי, פרעגט אביי אזוי ולבית שמאי אין ספק מוציא מידי וודאי? איך וועל א ראיה ברענגען פארקערט, והתנן, מ'האמער געלערנט א משנה אין בבא בתרא, יעצט, ער פרעגט א קשיא פון א משנה בבא בתרא, בבא בתרא איז דאך נזיקין, דא לערנט מען נשים, באלד וועט מען זען די גמרא העט פרעגן אז אביי האט געקענט פרעגן פון א משנה אין נשים, ער האט נישט געדארפט טאנצן ביז נזיקין, אבער על כל פנים אז דערווייל פרעגט אביי פון דארט פון בבא בתרא, שטייט דארט אין א משנה, נפל הבית עליו ועל אביו, עליו ועל מורישיו, טאמער א הויז איז געפאלן אויף א מענטש מיט זיין טאטן, אדער אויף א צווייטע יורש, והיה עליו כתובת אשה ובעל חוב, ס'טייטש אזוי, יעקב מיט ראובן א טאטע מיט א זון, זענען געגאנגען אין עפעס א הויז, און די הויז איז צוזאמגעפאלן אויף ביידע, און ביידע זענען געשטארבן. יעצט אזוי, יעקב איז געווען א גרויסע עושר די טאטע, ראובן איז געווען א גרויסע בעל חוב, נישט געהאט קיין געלט. איז דא דא א גרויסע שאלה, ווער איז געשטארבן ערשט? טאמער יעקב איז געשטארבן ערשט, איז פשט די רגע וואס יעקב איז געשטארבן האט ראובן אים גע'ירש'נט, פשט יעצט איז ראובן א גביר, און ממילא קומען אלע בעלי חובות דא, און זיי מאנען פון די יורשים, אונז וויל מיר געלט, אונז האמיר דא א חלק. מה שאין כן טאמער ראובן איז געשטארבן ערשט, איז ראובן געשטארבן אלס ארעמאן, שפעטער יעקב געשטארבן, ראובן האט נישט קיין שום חלק אין די ירושה, און ממילא קריגן די בעלי חובות גארנישט, און די פרוי קריגט גארנישט אין די כתובה. איז אזוי, זאגט דאך די משנה, יורשי האב אומרים, די יורשים פונעם טאטן שרייען, הבן מת ראשון ראובן איז געשטארבן ערשט, ואחר כך מת האב נאר נאכדעם איז געשטארבן יעקב, און ממילא די אלע בעלי חובות קענען אוועק גיין, גייטס אוועק פון דא עטס קריגטס גארנישט, ובעל חוב אומר, און די בעלי חובות זאגן פונקט פארקערט, אז האב מת ראשון, ואחר כך מת הבן, קודם איז דער טאטע געשטארבן נאכדעם ראובן, ראובן איז געשטארבן א גביר, געב אונז צוריק אונזער חובות. איז אזוי, בית שמאי אומרים, בית שמאי זאגן ביי אזא ציור, יחלוקו, אז מען צוטיילט זיך, און בית הלל אומרים, בית הלל זאגן, נכסים בחזקתם, אז די געלט בלייבט בחזקתם, וואס טייטש ס'בלייבט ווי ס'איז, ס'בלייבט ביי די משפחה פונעם טאטן, ביי משפחה פון ראובן, און די בעלי חובות קענען נישט יעצט ארויסנעמען די געלט, פארוואס? ווייל דא, דאס איז זייער א גוטע דוגמא פון א ספק מיט א וודאי. ווער איז די וודאי ווער איז די ספק? איז אזוי די משפחה פון ראובן, זיי זענען א וודאי, די בעלי חובות זענען א ספק, פארוואס? ווייל ס'גייט דא אויף שלבים, ס'טייטש ס'גייט דא אויף סטעפס, קודם געשענט איין זאך, נאכדעם געשענט א צווייטע זאך, ס'טייטש די ערשטע זאך וואס געשענט דא, מ'קומט אין בית דין, די ערשטע זאך וואס בית דין דארף מסדר זיין, איז הלכות ירושה, ווער ירש'נט וועם, איז דא דא א נפקא מינה, טאמער ראובן איז געשטארבן ערשט, עט זיין איין זאך, טאמער יעקב איז געשטארבן ערשט א צווייטע זאך, אבער אליבא דאמת איז נישט ריכטיג. ווייל ווען מ'קומט אן אין בית דין יעצט מיט די שאלה ווער ירש'נט, איז דען א נפקא מינה ווער געשטארבן ערשט? אוודאי נישט, ממה נפשך, ירש'ן דא די זעלבע מענטשן, טאמער ראובן איז געשטארבן ערשט און נאכדעם איז געשטארבן די טאטע, ירש'נען די זעלבע יורשים, טאמער די טאטע איז געשטארבן ערשט נאכדעם איז געשטארבן ראובן, ירש'נען די זעלבע יורשים, ס'טייטש די ערשטע שלב דא, די ערשטע סטעפ איז גאנץ פשוט ווער קריגט די געלט, די יורשים דא, יעצט הייבט זיך אן א נייע מעשה, די בעלי חובות קומען אן דא און זיי קומען מיט א תביעה, דאס איז די צווייטע דין תורה, דאס איז מארגענדיגע דין תורה, און פשט, דאס איז קלאר אז וודאי'דיג קומט די געלט דא פאר די יורשים, מארגן וועט זיין דין תורה וואס טוט זיך מיט די בעלי חובות, און טאקע קומט אויס די בעלי חובות איז א ספק, ס'איז א ספק צו זיי קריגן צו נישט, איז דא האלטן בית הלל אין ספק מוציא מידי וודאי, מה שאין כן וואס האלטן די בית שמאי? בית שמאי זאגן מען צוטיילט זיך, וואס טייטש מען צוטיילט זיך? ס'איז א ספק מיט א וודאי, ממילא זאגט אביי ס'איז א ראיה, זעהן מיר דא אז בית שמאי האלט אז ספק איז מוציא מידי וודאי, איז לכאורה אפגעפרעגט רבה'ס תירוץ ווייל רבה'ס גאנצע תירוץ האט זיך געבויט אויף דעם אז בית שמאי האלט אין ספק מוציא מידי וודאי, איז דא זאגט דא אביי, והא הכא יורשי האב וודאי, און בעל חוב ספק, וקאתי ספק ומוציא מידי וודאי, ענפערט די גמרא, ענפערט רבה, קסברי בית שמאי שטר העומד לגבות כגבוי דמי, ענפערט רבה ניין, ביסט נישט גערעכט, דו קענסט מיר נישט ארייברענגען פון די משנה אין בבא בתרא, פארוואס? ווייל בעצם זאגט רבה, בית שמאי האלטן אין ספק מוציא מידי וודאי, אויב אזוי וואס איז פשט אז די בעלי חובות קענען זיך צוטיילן דא, ס'איז דאך א ספק מיט א וודאי, און ווי קומסטו אריין דא אין בילד? איז אויף דעם זאגן די בית שמאי א נייע כלל, ס'דא א כלל אז שטר העומד לגבות כגבוי דמי, אז מען האט א שטר וואס מיט דעם וויל מען גובה זיין געלט פון א לוה, איז כאילו מען האט שוין גובה געווען, וואס טוט מען אויף מיט דעם? מען טוט אויף מיט דעם, ווייל פריער האבן מיר דאך מסביר געווען פארוואס הייסט דאס א ספק מיט א וודאי, פארוואס ביי אזא ציור איז א ספק מיט א וודאי, איז ווייל ס'איז דא כאילו דא צוויי דין תורה'ס, ס'איז דא א דין תורה מאנטאג, און בית דין איז דא דן ווער איז געשטארבן ערשט, און ביי דעם איז גאנץ קלאר וואס די פסק איז, די פסק איז נישט קיין חילוק ווער געשטארבן ערשט, ווייל ממה נפשך קריגן די יורשים דא די געלט, שפעטער איז דא דינסטאג א דין תורה, דינסטאג קומען די בעלי חובות מיט זייער שטרות, און זיי הייבן אן מאנען, און דא איז א ספק, ממילא האט מען געזען אין ספק מוציא מידי וודאי, דאס איז אבער נאר טאמער מען לערנט אזוי ווי מען האט געלערנט ביז יעצט, אבער טאמער מען לערנט שטר העומד לגבות כגבוי דמי, איז פשט די בעלי חובות ווען זיי האבן א שטר אין די הענט איז כאילו זיי האבן שוין געמאנט, וואס טייטש ווען ראובן וואלט געלעבט און וואלט געהאט נכסים איז כאילו די נכסים ליגט שוין ביי זיי, און ממילא מען טוט אויף מיט דעם איז אז ווען מאנטאג מען זיצט ביי די ערשטע דין תורה די ערשטע מאל אין בית דין, און בית דין איז דא דן ווער איז געשטארבן ערשט, רופט מען די בעלי חובות, זיי קומען דא אריין דא פארוואס? ווייל שטר העומד לגבות כגבוי דמי, כאילו זיי האבן שוין גובה געווען וואס טייטש זיי זענען א מאן דאמר דא, און ממילא יעצט מאכט שוין א גרויסע נפקא מינה ווער איז געשטארבן ערשט, ס'איז נישט כאילו מ'שטופט זיי אפ אויף דינסטאג עטס וועטס מארגן קומען גובה זיין, ניין, כאילו זיי האבן שוין גובה געווען כאילו זענען דא, זיי זענען א מאן דאמר, און דא מאכט א נפקא מינה ווייל טאמער ראובן איז געשטארבן ערשט קריגן זיי גארנישט, טאמער יעקב איז געשטארבן ערשט, קריגן זיי הערשט עפעס קריגן זיי זייער חובות און ממילא פאר דעם ביי אזא ציור זאגט דער בית שמאי יחלוקו נישט ווייל ספק מוציא מידי וודאי ניין אין ספק מוציא מידי וודאי נאר שטר העומד לגבות כגבוי דמי אזוי פארענטפערט רבה זיין שיטה ומנא תימרא און די גמרא ברענגט נאך א ראיה אז בית שמאי האלט שטר העומד לגבות כגבוי דמי דתנן ווייל מיר האבן געלערנט אין א משנה די משנה זאגט אין סוטה מתו בעליהן עד שלא שתו ס'טייטש ס'דא א דין פון א סוטה א פרוי וואס א ספק צו זי האט מזנה געווען צו נישט דארף זי טרינקען פון די מים המאררים דארף טרינקען פון די מי סוטה, און טאמער זי האט געזינדיגט פלאצט זי אויף, טאמער נישט ווערט זי געבענטשט. יעצט וואס איז טאמער די מאן איז געשטארבן איידער זי האט אנגעיאגט צו טרינקען, יעצט קומט זי אין בית דין, זי וויל גובה זיין כתובה געלט, איז די יורשים שרייען וואס עפעס קריגסט נישט קיין כתובה איז דאך א ספק צו האסט געזינדיגט, טאמער זי האט געזינדיגט קריגט זי נישט קיין כתובה, און זי טענה'ט וואס עפעס געטס מיר יא כתובה, איז אזוי בית שמאי אומרים, זאגן די בית שמאי, נוטלות כתובתן ואינן שותות, בית שמאי זאגן, זי קריגט כתובה געלט ס'טייטש זי קריגט די גאנצע כתובה געלט, און זי דארף נישט טרינקען, ובית הלל אומרים, בית הלל זאגן, או שותות, או לא נוטלות כתובתן, ס'טייטש אדער דו טרינקסט די מי סוטה, און מ'וועט געוואויר ווערן צו האסט געזינדיגט צו נישט, און אז נישט, היות דו ביסט א ספק, קריגסטו נישט די כתובה געלט. און די גמרא פרעגט גראד אויף די לשון, ס'טייטש או שותות, זיי קענען דאך נישט טרינקען, והביא האיש את אשתו אמר רחמנא, ווייל אין תורה שטייט והביא האיש את אשתו איז פשט די מאן דארף לעבן, אז די מאן איז געשטארבן קען זי סתם אזוי נישט טרינקען וליכא, אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא בית הלל מיינט צו זאגן, אז מתוך שלא שוסות, לא נוטלות כתובתן, ס'טייטש ביסט גערעכט, היות זיי קענען נישט טרינקען, קריגן זיי טאקע נישט קיין כתובה געלט. יעצט אזוי, והא הכא, דספק הוא, ספק זנאי, ספק לא זנאי. דא איז דאך דא א ספק צו זי האט געזינדיגט צו נישט. וקאתי ספק ומוציא מידי וודאי, דא קען מען דען זאגן אז ספק מוציא מידי וודאי? און ווי רש"י איז מסביר די קשיא, איז אז אפילו, לאמיר זאגן אז אביי איז גערעכט, אז בית שמאי האלטן ספק מוציא מידי וודאי, איז אויב אזוי, די ספק איז קיינמאל נישט שטערקער ווי די וודאי, נאר וואס דען, מען קען מאקסימום זאגן יחלוקו, און ממילא דא אז די פרוי קומט מאנען די כתובה געלט, און די יורשים זאגן ניין, האסט געזינדיגט, ס'איז דאך דא א ספק צו זי האט געזינדיגט צו נישט, איז מאקסימום טיילט מען זיך איין מיט די געלט די כתובה געלט זי קריגט האלב, פון דעסוועגן זעהן מיר בית שמאי זאגן ניין זי קריגט דאס גאנצע, און וואס איז פשט? קען נישט זיין אז די נקודה דא איז ספק מוציא מידי וודאי, נאר וואס דען אלא שמע מינה, שטר העומד לגבות כגבוי דמי, נאר דא זעהן מיר אז נישט דאס די טעם פון די בית שמאי, די טעם פון די בית שמאי איז אז שטר העומד לגבות כגבוי דמי, און זי האט דאך דא א שטר די כתובה געלט, און ממילא כאילו ס'איז שוין גבוי ס'איז כאילו ס'איז איר'ס כאילו זי האט שוין גובה געווען, מילא זי איז די וודאי דא, און זיי די יורשים קומען אלס ספק אז ניין אפשר האט זי געזינדיגט, דא איז פארקערט גאר אין ספק מוציא מידי וודאי טאקע, די יורשים קענען נישט אוועקנעמען פון איר די כתובה געלט און זי קריגט דאס גאנצע, און מילא זעהן מיר דא צוויי זאכן סיי אז בית שמאי האלטן אז אין ספק מוציא מידי וודאי, און סיי אז זיי האלטן שטר העומד לגבות כגבוי דמי, אזוי פארענטפערט רבא זיין שיטה, נו דרך אגב, רש"י צייכנט אן אז לכאורה דא זעהן מיר אז שטר העומד לגבות כגבוי דמי, און מילא קריגט די פרוי די גאנצע כתובה געלט, פריערט האמיר געזעהן, שטר העומד לגבות כגבוי דמי, און די בעלי חובות צעטיילן זיך מיט די יורשים, און פארוואס דארט צעטיילט מען זיך און דא קריגט זי דאס גאנצע, זאגט רש"י זייער שיין, ווייל דא, ברגע וואס מען זאגט שטר העומד לגבות כגבוי דמי איז כאילו זי האט שוין גובה געווען די כתובה געלט, יעצט פון וועם האט זי גובה געווען די קצבה געלט? פון איר מאן, דער מאן האט געהאט די כתובה געלט, ס'איז קלאר געווען זיינס, און זי נעמט עס יעצט, איז דא קריגט זי טאקע די גאנצע, מה שאין כן דארט, די בעלי חובות קומען גובה זיין די געלט פון וועם? פון ראובן, ס'איז נישט אזוי פשוט אז ראובן האט בכלל געלט, אזוי ווי מ'האט געזעהן ס'איז דאך א ספק, ווער געשטארבן ערשט, מילא דארט איז טאקע יחלוקו, על כל פנים מיט דעם האט רבא פארענטפערט זיין שיטה, פרעגט איצט די גמרא ואביי, און אביי וואס האט געפרעגט אויף רבא, אביי האט געזאגט אז לכאורה בית שמאי האלטן ספק מוציא מידי ודאי, און האט געפרעגט א קשיא פון בבא בתרא, לכאורה לותביה מהא, פארוואס האט אביי נישט געפרעגט פון די משנה פון די משנה אין סוטה, אביי האלט דאך אז די פשט אין משנה סוטה אז פארוואס קען די פרוי קריגן כתובה ווייל ספק מוציא מידי ודאי, איז פרעג פון דא וואס האסטו געפרעגט פון דארט, דא וועט אויך טאקע רבא פארענטפערן אזוי ווי רבא האט געזאגט אז עס האט נישט מיט ספק מוציא מידי וודאי עס האט מיט שטר העומד לגבות אבער אביי לערנט דאך נישט שטר העומד לגבות ער האלט אז בית שמאי האלטן ספק מוציא מידי וודאי איז פרעג פון סוטה פארוואס פרעגסטו פון בבא בתרא מען רעדט דאך דא אין נשים וואס ברענגסטו אריין נזיקין איז אויף דעם זאגט אביי ניין פון סוטה קען מען נישט פרעגן ווייל דילמא כתובת אשה שאני משום חינא ביי כתובה איז דא שפעציעלע קולות וואס חז"ל האבן מיקל געווען אלץ חן אז א מאן זאל מוצא חן זיין ביי א פרוי, פארוואס ווייל די פרוי ווייסט אז זי קען גובה זיין כתובה נישט קיין חילוק וואס ס'וועט געשען, מילא די חכמים מיקל'ן כל מיני קולות מילא פון דא קענסטו קיין ראיה נישט ברענגען אז איבעראל זאגט מען ספק מוציא מידי ודאי, פארדעם פון דא האט ער נישט געוואלט פרעגן, איי פרעגט די גמרא ולותביה כתובה דמתניתין, אין די משנה זעהן מיר לכאורה אויך אז בית שמאי האלטן ספק מוציא מידי וודאי ווי, ווייל אונז האב מיר טאקע נישט געלערנט אזוי פשט אין משנה ווייל אונז האבן געלערנט פשט אין משנה לויט די מסקנא, אבער ווען מען קוקט אריין אין די משנה, די משנה פרעגט מתה מה יעשה בכתובתה, טאמער די רחל איז געשטארבן וואס טוט מען מיט די כתובה געלט, און אויך פרעגט די משנה וואס טוט מען מיט די נכסי מלוג, האבן מיר געזעהן בית שמאי זאגן יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב, איז ווי אונז האבן געלערנט פשט, וואס רעדן די בית שמאי, בית שמאי רעדן נאר. פון די נכסי מלוג, זיי רעדן נישט פון די כתובה געלט, אבער אין די הוה מינא פון די גמרא פארשטייט די גמרא יא אז בית שמאי רעדט אויך פון די כתובה געלט, ס'טייטש לכאורה זאגט דא די בית שמאי אז ווען די רחל די שומרת יבם שטארבט און ס'איז דאך דא דא כתובה געלט וואס מ'איז איר שולדיג, טיילט מען זיך איין די כתובה געלט, האלב קריגט איר משפחה און האלב קריגט שמעון. יעצט אזוי ווער די וודאי דא ווער די ספק, איז קלאר אז שמעון איז די וודאי, פארוואס ווייל די געלט ליגט דאך ביי אים, און ער האט חזקה אויף דעם, און דא קומט מען מיט א ספק אז אפשר איז דאך א ספק נשואה, ווילט איר וויל איר משפחה דא מוציא זיין מידי וודאי, און בית שמאי זאגן אז מען צוטיילט זיך טאקע, איז לכאורה פון אונזער משנה א ראיה אז ספק מוציא מידי וודאי, זאגט די גמרא ניין, לא פליגי, ס'טייטש בית שמאי און בית הלל קריגן זיך נישט אויף כתובה געלט, יעדער איז מודה אין די משנה אזוי ווי אונז האבן געלערנט אז כתובה געלט בלייבט ביי שמעון, די שאלה איז אויף נכסי מלוג. איי פרעגט די גמרא וואס טוט זיך מיט די לשון המשנה ולא? והא קתני קוק אין די משנה, אין די משנה שטייט מתה מה יעשה בכתובתה דאס איז איין שאלה, ובנכסים הנכנסים ויוצאים עמה, און אויך מיט נכסי מלוג, און אויף דעם זעהן מיר בית שמאי אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב, ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן, איז משמע אז די מחלוקת איז אויף ביידע סיי אויף כתובה געלט און סיי אויף נכסי מלוג, זאגט די גמרא ניין, הכי קאמר, די משנה מיינט אזוי צו זאגן, מתה מה יעשה בכתובתה, וואס טוט מען מיט די כתובה געלט, ושבקה. זאגט די גמרא, די משנה ענטפערט נישט די שאלה, יעצט פרעגט די משנה א צווייטע שאלה, נכסים הנכנסים ויוצאים עמה וואס טוט מען מיט די נכסי מלוג, איז אויף דעם זאגט די משנה בית שמאי אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב, ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן, וואס טייטש אויף נכסי מלוג, איז דא מחלוקת בית שמאי בית הלל, און שפעטער זאגן די בית הלל וואס איז די דין מיט די כתובה געלט אז יעדער איז מודה ס'בלייבט ביי שמעון'ס משפחה, אמר רב אשי, זאגט רב אשי מתניתין נמי דיקא, מען קען נאך א ראיה ברענגען פון די משנה אז די משנה איז טאקע נאר דן אויף די נכסי מלוג, נישט אויף די כתובה געלט, פארוואס דקתני, בית שמאי זאגן אז יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב, וואס איז משמע אין די לשון? איז משמע אז ס'ליגט ביי די יורשי האב, וואס טייטש ס'ליגט ביי איר משפחה, נאר יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב, שמעון קריגט דא א חלק, לכאורה טאמער מ'רעדט פון די כתובה געלט, וואלט געדארפט שטיין יורשי האב עם יורשי הבעל, די געלט ליגט ביי שמעון, און איר משפחה קריגט א חלק, איז פון דעם מ'זעט שטייט נישט אזוי, ולא קתני יורשי האב עם יורשי הבעל, שמע מינה איז טאקע געדרינגען פון דעם אז מ'רעדט פון געלט וואס ליגט ביי איר משפחה, מ'רעדט פון נכסי מלוג. און שמעון וויל דא קריגן א חלק איז אויף דעם זאגט טאקע בית שמאי יחלוקו און ממילא האמער דא צוויי תירוצים דערווייל אונז האמער א תירוץ פון עולא אז די רישא פון די משנה רעדט זיך ביי אן ארוסה און די סיפא ביי א נשואה אונז האמער די תירוץ פון רבה וואס רבה מאכט די חילוק פון די רישא און די סיפא אז די רישא רעדט זיך אז זי לעבט במילא איז א ספק און א וודאי אין ספק מוציא מידי וודאי און די סיפא רעדט זיך אז זי איז טויט און ממילא איז דא דא איין גרויסע ספק פאר דעם זאגן בית שמאי יחלוקו אביי אמר א דריטע תירוץ זאגט אביי אזוי, ריישא דנפלו לה כשהיא שומרת יבם, סייפא דנפלו לה כשהיא תחתיו דבעל, ס'טייטש די ריישא רעדט זיך אז ווען האט זי געקריגן די געלט נאך ראובן איז געשטארבן, ביי אזא אופן זאגט די ריישא פון די משנה יעדער איז מודה זי קען טון מיט דעם וואס זי וויל, מה שאין כן די סייפא רעדט זיך ביי נכסי מלוג וואס זי האט געירשנט ווען ראובן האט נאך געלעבט און יעצט איז ראובן געשטארבן, אויף דעם איז דא א מחלוקת בית שמאי בית הלל צו מען צוטיילט זיך אדער איר משפחה קריגט עס פאר וואס איז די מחלוקת? זאגט אביי וקסבר אביי ידו כידה ס'טייטש די מחלוקת בית שמאי בית הלל איז אזוי ס'איז א מחלוקת ווי שטארק האט די מאן א כח אין די נכסי מלוג פון זיין פרוי ס'טייטש אזוי בשעת וואס רחל איז נאך געווען מיט ראובן ווען ראובן האט נאך געלעבט און רחל האט גע'ירש'נט דא נכסי מלוג איז ווי שטארק איז ראובן דא אין די נכסים איז בית הלל האלטן אזוי זאגט אביי אז ידו כידה זיין האנט איז פונקט ווי איר האנט ס'טייטש ביידע האבן דא די זעלבע כח זי האט די גוף די מאן האט די פירות, ביידע זענען גלייך, און ממילא, לויט די בית הלל, וואס געשעהן ווען ראובן שטארבט יעצט, איז שמעון האט נישט די זעלבע כח פון ראובן, ער איז דאך א דרגה ווייניגער, און ממילא ער פארלירט דא א דרגה, קומט אויס אז זי, רחל, האט א שטערקערע האנט, א שטערקערע יד און א שטערקערע חזקה דא אינעם פעלד, און פאר דעם זאגן בית הלל אז אירע יורשים ירשנ'ן, ווייל זי האט א שטערקערע יד דא, מה שאין כן בית שמאי האלטן אז ניין, בית שמאי האלטן ידו עדיפא מידה, וואס טייטש, בשעת ראובן האט געלעבט און זי האט געקריגן דא די פעלד, רחל האט געקריגן דא די פעלד, איז זיין האנט שטערקער פון איר האנט, נאר וואס, נאכדעם וואס ער שטארבט, שמעון איז א דרגה ווייניגער, יעצט איז שמעון גלייך מיט איר, ווען ראובן איז דא געווען איז ראובן געווען שטערקער פון איר, שמעון איז גלייך מיט איר, און אז שמעון איז גלייך מיט איר, זאגן די בית שמאי יחלוקו, אז מען צוטיילט זיך טאקע. אמר ליה רבא, זאגט רבא צו אביי ניין, דיין פשט איז נישט ריכטיג, זאגט רבא אן אנדערע פשט א פערדע וועג צו פארשטיין די משנה, זאגט רבא אי דנפלו לה כשהיא תחתיו דבעל דכולי עלמא לא פליגי דידו עדיפא מידה, זאגט רבא אז טאמער זי האט געקריגן די נכסי מלוג בשעת ראובן האט געלעבט איז כולי עלמא מודה אז ראובן איז ידו עדיפא מידה און ממילא ווען ראובן עט שטארבן עט שמעון וואס א דרגה ווייניגער זיין גלייך מיט איר און מען עט זיך דארפן צוטיילן קיינער קריגט זיך נישט אויף דעם בית הלל האלט נישט ידו כידה, נאר וואס דען? זאגט רבא איז רבא מסביר די משנה אלא אידי ואידי דנפלו לה כשהיא שומרת יבם, די משנה רעדט פון אן אופן וואס די רחל האט געקריגן די פעלד נאכדעם וואס ראובן האט געשטארבן, ווייל טאמער זי וואלט עס געקריגן בשעת וואס ראובן האט געלעבט איז קלאר אז שמעון מיט איר וואלטן זיך צעטיילט, נאר דא האט זי עס געקריגן נאכדעם וואס ער האט געשטארבן, איי נאכדעם וואס ער האט געשטארבן איז דאך לכאורה גאנץ קלאר אז עס איז אינגאנצן אירס. איז דא זאגט רבא ניין ווייל ריישא דלא עבד בה מאמר וסייפא דעבד בה מאמר ס'טייטש אזוי אונז האמיר געזעהן שוין א מחלוקת בית שמאי בית הלל וואס איז דאס דער מאמר בית הלל זאגט מאמר איז א דרבנן'דיגע זאך און בית שמאי האלט מאמר איז אסאך שטערקער ס'איז דאורייתא'דיג און ממילא זעצט דא איין רבא די ריישא פון די משנה ביי אן אופן וואס ס'איז נישט געווען מאמר און די סייפא ביי אן אופן וואס ס'איז געווען מאמר וואס טייטש ס'איז געווען מאמר מאמר רעדט מען דא פאר די נכסי מלוג איז אנגעקומען צו רחל, וואס טייטש נאך ראובן איז געשטארבן האט שמעון געמאכט מאמר, און נאכדעם האט זי געקריגן די נכסי מלוג נאכדעם האט זי געירשנט, איז דא דא א מחלוקת בית שמאי בית הלל אין די סיפא, בית שמאי האלטן אז היות וואס מאמר איז דאורייתא און נאך דעם מאמר נאך שמעון האט געמאכט מאמר האט זי געקריגן נכסי מלוג איז כאילו שמעון איז איר מאן,

מאמר לבית שמאי עושה וודאי ארוסה וספק נשואה, ס'טייטש לויט די בית שמאי ווי רבא איז מסביר וואס איז דאס מאמר, מאמר איז דאורייתא'דיג אבער ס'מאכט אזא זאך, ס'מאכט ארוסה מאכט עס וודאי און נשואה מאכט עס ספק, ס'טייטש מ'קוקט אן די רחל ווי זי איז וודאי'דיג ארוסה מיט שמעון כאילו זי איז ממש זיין פרוי, זי איז ממש זיין כלה, אבער כלפי נישואין איז עס נאר א ספק, מילא וואס איז דאס נוגע, איז רבא מסביר וודאי ארוסה לדחות בצרה, ס'טייטש אזוי ווי מ'האט געזען בית שמאי האלטן אז טאמער א מאן מאכט מאמר מיט א פרוי, ס'טייטש א פרוי פאלט אים ליבום, ער מאכט מיט איר מאמר, און שפעטער פאלט איר שוועסטער, איז איר שוועסטער זי שטערט דא גארנישט, ס'הייסט נישט אחות זקוקתו, פארוואס? ווייל מען קוקט אן דער מאמר ווי א געהעריגע אירוסין, און ממילא זי הייסט אינגאנצן זיין פרוי, כאילו ס'איז געווען דא א קידושין, יעצט אז ס'פאלט דא א שוועסטער, די שוועסטער קען גיין חתונה האבן מיט וועם זי וויל, דאס איז לגבי די חלק האירוסין שבו, אבער ס'איז אויך דא א ענין פון נישואין, איז ספק נשואה לחלוק בנכסים, ס'טייטש מען קוקט אויך אן דער מאמר, ווי א ספק נישואין, און ממילא קוקט מען אן די רחל ספק'דיג נישואין צו שמעון, און פאר דעם נכסי מלוג, וואס נכסי מלוג האט נישט מיט אירוסין ס'האט מיט נישואין, איז נכסי מלוג צוטיילט מען זיך, האלב קריגט שמעון, און האלב קריגט איר משפחה. אזוי האלטן די בית שמאי איז דאס די הסבר פון רבא. זאגט יעצט די גמרא, איתמר משמיה דרבי אלעזר כוותיה דרבא, ואיתמר משמיה דרבי יוסי בן חנינא כוותיה דאביי, סטייטש אונז האמער בקבלה אז ר' אלעזר האט געלערנט ווי רבא'ס פשט און ר' יוסי בר' חנינא האט געלערנט ווי אביי'ס פשט. פרעגט די גמרא, וויאזוי קענסטו זאגן אז ר' אלעזר האט געלערנט ווי רבא'ס פשט? רבא האט דאך יעצט מסביר געווען אז ס'נישט קיין סתירה צווישן די רישא און די סיפא, ווייל די רישא רעדט זיך אז ס'נישט געווען קיין מאמר, און די סיפא רעדט זיך ס'איז געווען מאמר, און מאמר מאכט א וודאי ארוסה און א ספק נשואה. פרעגט די גמרא ומי אמר ר' אלעזר הכי, קען דען זיין אז ר' אלעזר האט אזוי געהאלטן? והאמר ר' אלעזר, ר' אלעזר האט געזאגט אונז האבן געזען די ר' אלעזר דף כ"ט, אז מאמר לבית שמאי, אינו קונה אלא לדחות בצרה בלבד, ר' אלעזר זאגט די איינציגסטע זאך וואס מאמר טוט אויף איז אז ס'שטופט אוועק די צרה, אז די צרה דארף מען נישט, נישט קיין יבום נישט קיין חליצה, איז משמע וואס האלט ר' אלעזר, אז חוץ דעם טוט עס גארנישט, נישט אז ס'העלפט אויך אויף נכסי מלוג, איז קען מען נישט זאגן אז ר' אלעזר האלט ווי רבא, זאגט טאקע די גמרא איפוך מ'דארף פארדרייען, אז פארקערט רבי יוסי ברבי חנינא האט געזאגט ווי רבא, און רבי אלעזר האט געזאגט ווי אביי, ואיבעית אימא, נאך א תירוץ זאגט די גמרא לעולם לא תיפוך, מען דארף נישט פארדרייען, מען קען זאגן רבי אלעזר האלט פונקט ווי רבא, נאר וואס רבי אלעזר וועט זיך מסביר זיין, אמר לך רבי אלעזר, כי אמרי אנא, דלא סגי לה בגט אלא דבעי נמי חליצה, ס'טייטש רבי אלעזר זאגט אונז, ווייל וואס כ'האב געמיינט צו זאגן ווען איך האב געזאגט מיין מימרא, ווען איך האב געזאגט מאמר לבית שמאי אינו קונה אלא לדחות בצרה בלבד, כ'האב געמיינט צו זאגן מיט דעם אז לויט די בית שמאי, זאלסט נישט מיינען מאמר איז פונקט ווי יבום, ניין ס'איז נישט פונקט ווי יבום, ס'טייטש טאמער איינער מאכט מאמר מיט א פרוי און שפעטער וויל ער צוריקציען קען ער איר נישט פשוט געבן א גט, ער דארף אויך געבן חליצה, דאס האב איך געמיינט צו זאגן, אבער לחלוק בנכסים דלא קני מי אמרי, כ'האב אין ערגעץ נישט געזאגט און כ'האב נישט געמיינט צו זאגן אז די מאמר העלפט נישט אויף צו קריגן א חלק אין די נכסים, ס'טייטש רב אלעזר קען זאגן אוודאי קריגט מען א חלק אין די נכסים ווייל ס'איז א ספק נשואה, אבער פון די צווייטע זייט דארף מען אויך געבן חליצה, ממילא קען מען זאגן אז רב אלעזר האלט יא ווי רבא. זאגט די גמרא, אמר רב פפא זאגט רב פפא, דיוקא דמתניתין כוותיה דאביי, כ'האב א דיוק פון די משנה בפירוש ווי אביי, אבער ואף על גב דקשיא מתה פון דעסטוועגן איז דא א קשיא די ענין פון מתה, אזוי זאגט רב פפא, און די גמרא איז גאר גראד מסביר דא רב פפא'ס ווערטער, זאגט די גמרא דקתני, ווי איז מדויק פון די משנה ווי אביי, ווייל מ'האט געלערנט אין די סוף פון די משנה אין די סיפא, רופט די משנה אן די נכסי מלוג, זאגט די משנה נכסים הנכנסים ויוצאים עמה, און וואס מיינט די ווערטער געלט וואס גייט אריין מיט איר גייט ארויס מיט איר מאי נכנסין ומאי יוצאין, לאו, איז אוודאי זאגט רב פפא ס'מיינט צו זאגן נכנסין לרשות הבעל ויוצאים מרשות הבעל לרשות האב, ס'מיינט אבער צו זאגן אז ס'איז נכנסין, ס'טייטש ווען זיי האבן חתונה, ווען רחל האט חתונה געהאט מיט ראובן איז עס געווען נכנסין, ס'איז אריין צו ראובן'ס רשות, שפעטער ווען ראובן איז געשטארבן, איז ס'ארויס, ס'ארויס פון ראובן'ס רשות צוריק צו איר רשות. איז דאס שטימט נאר מיט אביי, ווייל אביי זאגט טאקע אז די רישא רעדט זיך ביי אן אופן וואס רחל האט געקריגן די געלט נאך ראובן איז געשטארבן, און די סיפא רעדט זיך ביי אן אופן וואס זי האט געקריגן די געלט ווען ראובן האט נאך געלעבט, איז דאס איז פשט נכנסים ויוצאים ווען ראובן האט געלעבט איז געווען נכנסים, ווען ראובן איז געשטארבן איז געווען יוצאים, אבער לויט רבא קען מען דאך אינגאנצן נישט אזוי זאגן ווייל רבא זעצט דאך איין די גאנצע משנה ביי אן אופן וואס זי האט געקריגן די געלט נאך ראובן איז געשטארבן, איז סך הכל א מאמר'דיגע שאלה צו שמעון האט געמאכט מאמר צו נישט, און ממילא מדויק פון די משנה ווי אביי. אבער זאגט רב פפא ואף על גב דקשיא מתה, פון דעסטוועגן דא א קשיא אויף די פשט, ס'איז א קשיא אויף אביי פון מתה, וואס איז די קשיא פון מתה, האבן שוין געזען די קשיא, אז אדמיפלגי בגופה לאחר מיתה, ליפלגי בחייה ולפירות, דאס הייסט לויט אביי, וואס קריגט מען זיך דא ביי די סיפא ווען רחל שטארבט, ווער קריגט דא די נכסי מלוג? מען האט זיך געקענט קריגן די זעלבע מחלוקת ווען רחל לעבט, וואס טייטש ביי אן אופן וואס זי האט געקריגן די נכסי מלוג בחיי בעלה, ווען ראובן האט נאך געלעבט און יעצט איז ראובן געשטארבן, און רחל לעבט, און ס'איז דא דא א שמעון, און לויט די בית שמאי איז דאך ראובן געווען ידו עדיפא מידה, איז שמעון האט די זעלבע דרגה פון איר ידו כידה, און לויט די בית שמאי צעטיילט מען זיך דא אין די פירות, זי קריגט האלב און שמעון קריגט האלב, וואס דארף מען דא אפ'הרג'ענען די רחל און איינזעצן אז מען קריגט זיך דא, משפחות קריגן זיך ווער ירשנ'ט, און ממילא איז דאס טאקע שווער אויף אביי'ס פשט, פירט רב פפא אויס ותו לא מידי, נישט דא מער דא וואס מוסיף צו זיין, נישט דא מער וואס צו פרעגן וואס טייטש איז דא א ראיה ווי אביי, און ס'איז טאקע דא א קשיא.